לעילו נשמת רבי אברהם ברבי חיים יהושע עליו השלום ליום היארצייט שלו ט ו אדר א'.
ב' חלקים משיחת ט ז אדר תשמ ז.
און דאס איז זיכער דער קשר און די שייכות מיט די ענינים וואס מען האט גערעדט אין פארברענגען אין ימי התוועדות פון ימי הפורים אז איצטער איז די צייט א יעדער איד מקטן ועד גדול איז וויבאלד אז כלו כל הקיצין און ס'איז געקומען די העכסטע צייט אז משיח קומט ברגע כמימרא. און אט דאס וואס רחמנא ליצלן ער ניט געקומען די רגע, על אחת כמה וכמה ניט א רגע לפני זה, וכיוצא בזה, דארף מען האבן די מעשה אחד אדער דיבור אחד אדער מחשבה אחת, און דאס קען געטון ווערן דורך א קטן שבישראל, איז א מעשה קטן על פי תורה איז עס תופס מקום און מאכט דעם גאנצן שטורעם. וואס דערפאר איז איצטער די העכסטע צייט אז יעדער איד זאל טראכטן וועגן דער גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו, והמעשה הוא העיקר, ניט חס ושלום יוצא זיין מיט'ן טראכטן, נאר ער זאל רעדן אין דעם, בפרט נאך אז בלאו הכי רעדט מען אין דעם יעדער טאג און דריי מאל א טאג אין די ברכה את צמח דוד עבדך איז תצמיח. און נאך מערער מהרה תצמיח, צווישן איין תפילה מיט דער צווייטער תפילה מיט דער דריטער תפילה איז דאך דא כמה שעות בינתיים, זאגט מען אויף דערויף אז איצטער איז אט די צייט און די חדשים און די וואכן און די טעג און די שעות וואס יעדער איד אנשים ונשים וטף דארף טון אין עניני גאולה און רעדן אין עניני גאולה און טראכטן אין עניני הגאולה, טאקע יעדער לפי ערכו, מען קען ניט פארלאנגען און מען פארלאנגט ניט פון א בן חמש למקרא ער זאל רעדן אין ענינים וועגן וועלכע ס'שטייט אין בן חמש עשרה שנה לגמרא, אדער בן עשר למשנה, ס'איז אבער גענוג אז ער וועט רעדן וועגן די ענינים ווי זיי שטייען אין מקרא, קען ער אויכעט אנפילן דעם גאנצן טאג אז זאל זיין בדוגמא ווי געזאגט פריער בית מלא ספרים, אזוי ווערט דאס א טאג און א שעה וואס איז אנגעפילט מיט עניני הגאולה. און נוסף אויף דעם ענין ווי דערמאנט כמה פעמים אז במקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא, אז מען טראכט וועגן אידישקייט איז דאס אליין העלפט ארויס מען זאל פילן אידישקייט, און אז מען טוט אין אידישקייט איז דאס אליין העלפט ארויס אז מען זאל ווערן נאך מער. טאָן אין אידישקייט און פועל זיין אויכעט אויף א צווייטן טאָן אין אידישקייט, ועל דרך זה אויכעט אין די עניינים האמורים און בנקודה ווי גערעדט באריכות אין פורים אז דאָס איז אויכעט פארבונדן מיט דעם עניין הגאולה און מיט דעם עניין פון כי תשא את ראש בני ישראל. וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט די גאולה, וואס דעמאלט וועט דאך זיין בגלוי אז אלע עמי הארץ וועלן זען אז דער אייבישטער האט אויפגעהויבן אידן אין אן אופן גלוי לעיני כל, וואס דאס איז דאך די ראיה אויף לכפר על נפשותיכם אז ס'איז בטל געווארן די חטאינו במילא איז געקומען די גאולה האמיתית והשלימה, און דערנאך איז מען גלייך ברענגט מען דעם ענין פון הקרבת הקטורת, כולל הקרבת הקטורת על ידי כהן גדול אין קודש הקדשים, און אויכעט ווי קטורת איז געווען פארבונדן מיט שמן המשחה, אז דאס האט אראפגעבראכט קדושה אין דעם משכן, ועל דרך זה אין די מקדש, און בינתיים אינצווישן האט מען אריינגעשטעלט דעם ענין פון כיור נחשת ורחצו הכהן הכהנים ממנו את ידיהם ואת רגליהם, וואס האט עס דא א שייכות? און ס'דארף דאך זיין דערפון אויכעט א הוראה בפשטות, איז די הוראה איז אויכעט בפשטות, אז צום אלעם ערשטן זאגט דער אייבישטער אז יעדער איד זאל וויסן,

און מושח זיין און מקדיש זיין די אלע כלי שרת, מען דארף אבער ווי דער נשיא דורנו האט געזאגט צופוצן די קנעפלעך, און דערפאר זאגט מען אינצווישן ורחצו את ידיהם ורגליהם, ווי ערקלערט אין ספרי מוסר, אז בפשטות איז איידער מען שטעלט זיך דאווענען און איידער על דרך זה אז מען וויל טון א טובה צו א אידן דארף מען אפוואשן די אייגענע הענט ער זאל אים נישט טון פארטשעפען מיט די נעגל אדער טון א טובה אין אזא מין אופן אז דערנאך זיך אויסלאזן קאפויער ווארום אים איז נוגע אז אין זיינע ידיים זאל צוקומען נאך עפעס א אידישע פרוטה. של ממון וכיוצא בזה, ועל דרך זה ואת רגליהם, נישט ס'דארף זיך זיין ווי דערמאנט פריער די אלע עניינים אחישנה ובזריזות, דארף מען זיך לויפן לדבר מצוה, דארף דער לויפן זיין אז ער לויפט לדבר מצוה, ווארום לויפן רחמנא ליצלן קען מען לויפן אין דער פארקערטע ריכטונג.

ס'דארף אבער זיין דער ורחצו את הרגלים, אפוואשן ווי ס'איז געווען דער ענין און די הנהגה אין דעם ווי פאר דערויף, במילא קאן זיין אז ס'האט זיך צוגעקלעבט דערצו עפעס שטויב אדער זאמד אדער רחמנא ליצלן בלאטע, פון די וועג וואס ער איז געווען אין דרך הגלות איז גלייך נאך דעם אנזאג וואס מען זאגט אן יעדער אידן אז ס'וועט זיין דער ענין פון תשא את ראש בני ישראל און ס'וועט זיין אט אט ממש ווארום ס'איז אויכעט דער אפטייטש אין דערויף אויכעט פון לשון הבטחה און לשון הווה וכו' כמדובר בארוכה כאפט גלייך א איד און וואשט אראפ די שטויב וואס האט זיך אנגעקליבן פון גלות אויף די הענט אדער אויף די פיס, במילא האט ער ידיים לקיים מצוות עשה און די רגליים אויף אנטלויפן פון א מצוות לא תעשה אדער הוי רץ לקיים מצוות, און גלייך איז תיכף ומיד לאחרי זה האט מען גלייך דעם בית המקדש בנוי ומשוכלל, און דארט האט מען אהרן כהן גדול וואס ער איז מקריב מיט די קרבן הקטורת בכלל, און ס'ווערט אויכעט ווי געבראכט אין פוסקים, אז אהרן האט געקאנט אריינגיין אין קודש הקדשים און דארטן מקריב זיין קטורת, לאו דווקא ביום הכיפורים, נאר ווי ער זאגט אין מכילתא ער האט עס געקאנט טון אויכעט אפילו באמצע השנה. ס'דא אין דערויף דער ענין פון חילוקי דעות אין פירושו פון דער מכילתא, בנוגע אבער צו רוחניות הדברים איז כמדובר כמה פעמים אז יעדער איד האט דעם כח, אז ער זאל דערגרייכן די גרעסטע דרגה צו בלשון הידוע אז יעדער איד דארף זאגן מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב, יעדער איד האט בכח זיך איבערשטעלן בשעתא חדא וברגעא חדא אין דעם מעמד ומצב ווי א כהן גדול שטייט אין קודש הקדשים ביום הכיפורים און איז מקריב דארטן די קטורת דקה מן הדקה כמובא אין ספרי מוסר און נאך מער פארשטאנדיג פון מדרשי רז"ל און ויהי רצון אז פון די רעדן אין די אלע עניינים, זאלן אידן מאכן די אלע גוטע החלטות האמורות לעיל, און וואס מען האט אויף דערויף דעם פסק דין אין שלחן ערוך, אז מען איז מחליט באמיתית און מחליט ווי ס'דארף צו זיין, אדער אפילו מחליט סתם בדיבור. איז דאך דאס במחשבה, איז דאך דאס אבער מגלה זיין רצון האמיתי וואס ער וויל מקיים זיין דעם אייבערשטנ'ס רצון, גיט דער אייבערשטער גלייך דעם שכר נאך איידער ער האט צייט אויף מקיים זיין די החלטה בפועל ובפשטות, אז ס'ווערט במהרה בימינו ממש, בעגלא דידן ממש, ביאת משיח צדקינו ממש,